מהאלט דף פ ז און מהייבט אן צוויי שורות פון אונטן פ ו עמוד ב, מהאט געזען אין די פריערדיגע משנה, לשון המשנה איז געווען, טאמער מהאט געשריבן חמשה שכתבו כלל בתוך הגט, מהאט געשריבן איין גט פאר פינף נשים, ס'שטייט דארטן איש פלוני מגרש פלונית ופלוני פלונית והעדים מלמטה כולם כשרים וינתן לכל אחת ואחת, אז די חתימה פון די עדים גייט ארויף אויף די אלע פינף פארפאלק. אבער היה כותב טופס לכל אחד ואחד, טאמער מ'האט געשריבען א נוסח פאר יעדע איינע באזונדער וואס דאס מיינט טופס וועט מען באלד זעהן, און די עדים האבן געחתמ'ט מלמטה, איז דארטן די הלכה נאר די פארפאלק וואס איז העכער פון די חתימת העדים, פאר זיי איז די גט כשר פאר די אנדערע נישט ווייל מ'זאגט אז דווקא פאר זיי האבן די עדים געחתמ'ט. פרעגט די גמרא, היכי דמי כלל היכי דמי טופס, די משנה מאכט דאך א חילוק אז ווען ס'איז א כלל דעמאלטס די חתימה גייט אויף אלע, ווען ס'איז א טופס גייט עס נאר אויף די לעצטע, וואס מיינט כלל? וואס מיינט טופס? ס'איז דא מחלוקת רבי יוחנן און ריש לקיש. אמר רבי יוחנן, טאמער ס'איז זמן אחד לכולם, אין די גט שטייט איין זמן, און די זמן איז כולל אלע פינף גירושין, איז דעמאלטס זהו כלל, דאס הייסט א כלל, און דעמאלטס קוקט מען עס אן ווי איין גרויסע גט, און די חתימה גייט אויף אלעס, און ממילא אלע פון זיי הייסען א כשר גט. אבער טאמער ס'איז זמן לכל אחד ואחד, פאר יעדע איינע האט מען געשריבען א באזונדערע זמן, זהו טופס, דאס בלייבט אזוי ווי ס'איז יעדע איינע א באזונדערע גט, און ממילא די חתימת עדים גייט נאר אויף די לעצטע נישט אויף די ערשטע פיר. ריש לקיש אמר, אפילו זמן אחד לכולן, אפילו איך האב געשריבען איין זמן פאר אלע פינף, אף על פי כן הוי טופס, הייסט עס א באזונדערע גט, פארוואס? ווייל וויבאלד מען האט געשריבען פלוני מגרש פלונית, פלוני מגרש פלונית, פלוני מגרש פלונית פינף מאל, איז איז מען דן דא אזוי ווי פינף טופס'ן, פינף באזונדערע גט'ן, הגם ס'שטייט נאר איין זמן, און ממילא די חתימת עדים גייט נאר אויף די לעצטע. סאו אויב אזוי לויט ריש לקיש אלא היכי דמי כלל, וואס איז די פאל פון כלל וואס דארט די חתימת עדים גייט אויף אלע פינף? דכתב אנו פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית, אנשטאט שרייבן פלוני מגרש פלונית פלוני מגרש פלונית האט מען געשריבן א לשון כולל אז אנו די פינף פלוני'ס האבן מגרש געווען נשותינו די פינף פלונית'ן, דעמאלטס איז דאס אלץ איין נוסח. ממילא בכהאי גוונא זאגט מען אז די חתימת עדים גייט אויף אלע און זענען אלע כשר. מתקיף לה רבי אבא לרבי יוחנן, מתקיף לה רבי אבא. לרבי יוחנן דאמר זמן אחד לכולם זהו כלל לויט רבי יוחנן וואס ער זאגט טאמער שטייט זמן אחד אין די גט הגם שטייט פלוני מיט פלונית פלוני מיט פלונית הייסט עס א כלל און די חתימה גייט אויף אלע פארוואס ליחוש דילמא כי חתמו סהדי אבתרא הוא דחתימי פארוואס איז מען נישט חושש אז די עדים גייען נאר אויף די לעצטע אויף די לעצטע פלוני מיט פלונית מי לא תניא צו דען האט מען נישט געלערנט אין א ברייתא עדים חתומין על שאלת שלום בגט פסול, חיישינן שמא על שאלת שלום חתמו. טאמער צום סוף פון די גט האט די בעל אריינגעשריבן ער שיקט א גריס שאלת שלום צו פלוני, ס'האט נישט קיין שום שייכות מיט די גט, און די עדים האבן געחתמ'ט אונטער די שאלת שלום, זאגט מען אז ס'קען זיין די עדים האבן פשוט געחתמ'ט אז זיי באשטעטיגן אז יענער האט טאקע שואל געווען בשלום פלוני, און ממילא איז נישט קיין חתימה אויף די גט בכלל, ס'איז א חתימה אויף די שורה וואס שטייט העכער די חתימה, און וואס איז געווען די שורה העכער פון די חתימה? א נייע פרשה, א פרשה פון שאלת שלום, האט נישט קיין שום שייכות מיט די גט, און די חתימה איז נאר אויף דעם, איז אויב אזוי דא אויך, וויבאלד יעדע פלוני און פלוני שטייט באזונדער, איז קוקט מען אויף עס באזונדערע זאכן, און די חתימה גייט אויף דאס וואס שטייט פארדעם, אויף די לעצטע פלוני מיט פלוני, סאו וואס איז פשט אין ר' יוחנן אז וויבאלד ס'איז דא זמן אחד לכולם, ווערט עס פון דעם א כלל? ענטפערט די גמרא לאו איתמר עלה אמר רבי אבהו לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן רבי יוחנן האט מיר מפרש געווען אז די דין וואס חתמו על שאלת שלום איז פסול ס'ווענדט זיך שאלו פסול ושאלו כשר ווען מ'האט געשריבען אין די גט נאך די סוף פון די דברי הגט שרייבט מען אז שואל בשלום פלוני אויב אזוי איז דאס א צווייטע ענין, און די חתימה גייט נאר אויף די ענין, אבער טאמער ווערט געשריבן מיט א ו' מוסיף ושאלו, איז אויב אזוי איז דאס א המשך פון די פריערדיגע דיבורים, הגם ס'האט נישט קיין שייכות די שאלת שלום מיט די כתיבת הגט, אבער על כל פנים ס'ליינט זיך צוזאמען, און ממילא איז דאס כשר ווייל די חתימה גייט אויף אלעס, אויב אזוי הכא נמי, דא אויך ווען רבי יוחנן זאגט. אז ס'הייסט א כלל, הגם מ'האט געשריבן פלוני ופלונית, ס'רעדט זיך דכתיב ביה פלוני ופלוני ופלוני מיט א ו' מוסיף, ווען מ'וואלט געשריבן פלוני מגרש פלונית, פלוני מגרש פלונית, איז עס טאקע פינף באזונדערע טופסן, אבער וויבאלד מ'האט געשריבן פלוני מגרש פלונית ופלוני מגרש פלונית ופלוני מגרש פלונית יעדע פלוני מיט א ו' מוסיף, אויב אזוי ליינט זיך עס צוזאמען און ממילא. וויבאלד ס'איז געווען זמן אחד לכולם איז נישט דא קיין הפסק און די חתימה איז א חתימה אויף אלע פינף. פרעגט די גמרא א קשיא אויף רבי יוחנן ותו, נאך א קשיא אויף רבי יוחנן, רבי יוחנן דאמר זמן לכל אחד זהו טופס, רבי יוחנן זאגט ווען הייסט עס טופס און מען קוקט עס אן באזונדער אז די חתימה גייט נאר אויף די לעצטע ווען מען האט געשריבן ביי יעדע איינע א זמן. די גמרא האט יעצט פארשטאנען די קשיא אז יעדע איינע פון די פאר פאלק האט מען געשריבן א אנדערע זמן, בראשון בשבת, גירש ראובן את לאה. בשני בשבת גירש שמעון את רחל וכדומה, איז אויב אזוי פרעגט די גמרא, לרבי יוחנן דאמר זמן לכל אחד זהו טופס, און די גט איז פסול, די ערשטע פיר זענען פסול ווייל די חתימה גייט נישט אויף זיי, מאי איריא משום טופס, פארוואס דארפסטו פסל'ן ווייל ס'איז א באזונדערע טופס, תיפוק ליה דהוה ליה נכתב ביום ונחתם בלילה, די הלכה איז טאמער מ'האט געשריבען א גט ביום די חתימה איז געווען בלילה, איז דאס א גט פסול, לאו דווקא בלילה, די עיקר נקודה איז אז ס'איז נישט געווען באותו יום, ווען ס'איז נכתב ביום ונחתם ביום שלאחריו אדער בשביעי שלאחריו איז זיכער פסול. איז אויב אזוי די אלע ערשטע פיר גיטין זענען פסול, ווייל די ערשטע גט האט מען געשריבן די זמן ביום ראשון בשבת, די צווייטע ביום שני, די פיפטע ביום חמישי, און די עדים האבן געחתמעט נאך די פיפטע, מסתם האבן זיי געחתמעט אויך ביום חמישי, אויב אזוי, טאמער דו ווילסט נוצן די חתימת עדים פאר די ערשטע פיר, קומט אויס אז איז די חתימה און די כתיבה נישט די זעלבע זמן, איז ממילא זאל זיין פשוט פסול אלס דעם.

ביום שני, ופלוני ופלונית גירש ביום שני, ביום ראשון, ופלוני ופלונית גירש ביום ראשון, יעדע איינע האט געהאט די זעלבע זמן, ממילא די חתימה איז אויך די זעלבע זמן, און דאס נכתב ביום ונחתם ביום, ממילא נישט קיין פראבלעם, די פראבלעם איז נאר אז עס איז א באזונדערע טופס, ווייל עס איז געווען איבערגעחזרט די זמן ביי יעדע פאר פאלק, אויב אזוי איז די חתימה נאר אויף די לעצטע. זאגט די גמרא ווייטער. אמר ליה רבינא לרב אשי, לריש לקיש, דא אמר זמן אחד לקילון, נמי, ריש לקיש דאמר זמן אחד לכולן, נמי טופס הוה, ריש לקיש האלט אפילו ס'איז איין זמן, אבער וויבאלד מ'האט געשריבן פלוני מגרש פלונית, איז דאס א באזונדערע טופס, וממילא די חתימה גייט נאר אויף די לעצטע, איז אויב אזוי היכי דמי כלל, וואס איז די פאל פון כלל? זאגט די גמרא דכתיב ביה הכי, אנשטאט שטיין פלוני מגרש פלונית איז געשטאנען בלשון כולל,

פאר צוויי נשים, יעדע פרוי מוז האבן א באזונדערע גט, איז בשלמא ווען מען שרייבט פלוני מגרש פלונית פלוני מגרש פלונית הגם ס'איז איין קלף נישט קיין נפקא מינה, ס'איז באזונדערע גיטין, אבער טאמער מען שרייבט א לשון כולל אנו מגרשים נשותינו איז דאס איין גט פאר כמה נשים, זאגט די גמרא מען דארף זאגן אז נאך ער האט געשריבן אנו מגרשים נשותינו דהדר כתב נאכדעם האט ער געשריבן טאקע במיוחד ער האט געשריבן פלוני גירש פלונית פלוני גירש פלונית.

אז ס'איז דא א גאנצע גרופ פון גיטין דא, ממילא ווען זיי חתמ'נען חתמ'נען אויף אלע. אמר ליה רבינא לרב אשי, ומאי שנא מהא דתניא, די הלכה איז דאך, הכותב כל נכסיו לשתי עבדיו, די הלכה איז ווען איינער האט אן עבד כנעני ער וויל אים משחרר זיין, קען ער אים שרייבען א גט שחרור, ווען ער שרייבט הרי את לעצמך איז דאס אויך א לשון שחרור, ווען ער שרייבט אים א שטר מתנה, איך בין דיך מקנה אלע מיינע נכסים, איז דאס אויך א שחרור, פארוואס? ווייל בתוך די נכסים איז די עבד אליין, טאמער איך בין מקנה די עבד אלע מיינע נכסים, הייסט עס איך בין אים מקנה צו זיך אליין אויך, האב איך אים משחרר געווען, דאס הייסט הרי את לעצמך. איז דא האט ער געשריבן כל נכסיו לשני עבדיו, די גמרא פארשטייט דא, ער האט געשריבן איין שטר, הריני מקנה כל נכסיי לשני עבדיי. קומט אויס יעדע איינע איז קונה חצי די נכסים, איז יעדע עבד קונה האלב פון זיך און האלב פון זיין חבר, די אנדערע האלב פון זיך איז די חבר קונה, און קומט דאך אויס אז א חצי עבד וחצי בן חורין, ער האט זיך קונה געווען חציו און די אנדערע עבד, צו אים באלאנגט די אנדערע חצי, איז ממילא די הלכה איז, קנו ומשחררין זה את זה, ווייל די הלכה איז ביי חצי עבד וחצי בן חורין איז מען מחייב די אדון משחרר צו זיין די צווייטע חצי. על כל פנים זעהט מען דא אז די שטר שחרור ארבעט. לכאורה טאמער דו זאגסט מיר אז ביי גיטין איז א פראבלעם מען קען נישט מגרש זיין שתי נשים בגט אחת ווייל ס'איז דא א פראבלעם פון לה ולא לה ולחברתה וואלט די זעלבע דין געדארפט זיין ביי שטר שחרור אויך ווייל כידוע אז ס'איז דא א גזירה שווה לה לה מאישה אלע דינים פון שחרור לערנט זיך פון גיטין איז ממילא דא אויך וואלט געדארפט זיין א פראבלעם. אז איך בין משחרר שתי עבדים בשטר אחת, און מיר זעען אז ס'איז נישט קיין פראבלעם ווייל די הלכה איז קנו ומשחררין זה את זה, אויב אזוי הוא הדין ביי גיטין זאל נישט זיין קיין פראבלעם, איז וואס דארף די גמרא מוקים זיין אז ער האט געשריבען נאכדעם הדר כתב פלוני מגרש פלונית, אפילו אן דעם אפילו האט געשריבען אנו פלוני פלוני מגרשין נשותינו פלונית פלונית איז דאס אויך בסדר. אזוי ווי ביי גיטין, אזוי ווי ביי שחרור. זאגט די גמרא, ניין, האסט נישט גוט אפגעלערנט די ברייתא פון שחרור, ולאו אוקימנא בשני שטרות, די פאל פון שחרור רעדט זיך נישט איך האב געשריבען איין שטר, הריני מקנה כל נכסי לפלוני ופלוני עבדי, דאס וואלט טאקע געווען שתי שחרור בגט אחת. ער האט געשריבען צוויי באזונדערע שטרות, הריני מקנה כל נכסי לפלוני עבדי, נאך א שטר, הריני מקנה כל נכסי לפלוני עבדי, און ער האט געגעבען יעדע איינע פון די עבדים איינע פון די שטרות, און ער האט זיי געגעבען בת אחת. מילא האבן זיי ביידע קונה געווען די זעלבע זאך בת אחת, איז יעדע איינער טענה'ט איך בין דער וואס האט קונה געווען ממילא יחלוקו, איז בכהאי גוונא נישט דא קיין פראבלעם פון שתי עבדים בחד שטר. תניא כוותיה דרבי יוחנן תניא כוותיה דריש לקיש תניא כוותיה דרבי יוחנן, שטייט מפרש אין א ברייתא חמישה שכתבו בתוך הגט איש פלוני מגרש פלונית ופלוני פלונית ופלוני פלונית, האט דאך געשריבען א וואוו החיבור דא וזמן אחד לכולן האט נאר געשריבען די זמן איין מאל ועדים מלמטה כולן כשרים ווייל די חתימה גייט ארויף אויף אלע דאס הייסט כלל ותינתן לכל אחת ואחת טאמער ער האט געשריבען זמן לכל אחד ואחד ועדים מלמטה איז דעמאלטס דווקא את שהעדים נקראים עמו כשר דאס איז די שיטה פון רבי יוחנן. אז די זמן איז וואס איז מחלק. רבי יהודה בן בתירא אומר ער דינגט זיך אויף רבי יוחנן, ער האלט ס'האט נישט צו טון מיט זמן, נאר אם יש רווח ביניהן פסול, טאמער צווישן יעדע פון די פלוני ופלונית איז דא א רווח, צווישן ס'איז דא א הפסק צווישן איינס און די צווייטע, דאס מאכט עס פאר באזונדערע טופסים, און דעמאלטס איז דאס פסול, ווייל דווקא אויף די לעצטע איז די חתימה געווען א חתימה, ואם לאו, טאמער ס'איז נישט דא קיין רווח, איז כשר, אפילו כ'האב געשריבען א זמן לכל אחד ואחד, דאס מאכט עס נישט פאר באזונדערע טופסין, ווייל ר' יהודה בן בתירא האלט שאין זמן מפסיקן, די זמן איז נישט קיין הפסק. תניא כוותיה דריש לקיש? שטייט אין די ברייתא חמשה שכתבו כלל בתוך הגט, וויאזוי? אנו פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית, און נאכדעם שרייבט מען פלוני גירש פלונית ופלוני גירש פלונית כדי עס זאל נישט זיין קיין גט אחת לשתי נשים, איז זמן אחד לכולן ס'איז געווען איין זמן, והעדים מלמטה, כולן כשרים, פארוואס? ותנתן לכל אחת ואחת, פארוואס איז דאס כולן כשרים? ווייל וויבאלד ער האט געשריבן אנו מגרשין נשותינו איז דאס איין טופס. זאגט די ברייתא ווייטער, ער האט אבער געשריבן זמן ווען ער שרייבט זמן לכל אחד ואחד, און ס'איז אויך דא א רווח לכל אחד ואחד. והעדים מלמטה, איז דעמאלטס איז דאס באזונדערע גיטין, את שהעדים נקראים עמו כשר און די אנדערע נישט. ר' מאיר אומר אף על פי שאין רווח ביניהם, איז דאס אויך פסול, שהזמן מפסיקן, ר' מאיר האלט אז די זמן אליין אן די רווח איז א הפסק. האט די גמרא פארשטאנען דא אז ווען די סיפא פון די ברייתא שטייט אז זמן לכל אחד ואחד, רעדט מען נישט די זעלבע פאל פון די רישא אז ער האט געשריבן קודם, כולנו אנו פלוני ופלוני מגרשין נשותינו פלונית ופלונית, די גמרא האט פארשטאנען אז ס'רעדט זיך ער האט געשריבן באזונדער איש פלוני מגרש פלונית איש פלוני מגרש פלונית, איז אויב אזוי פרעגט די גמרא ולריש לקיש מאי איריא זמן לכל אחד ואחד, וואס דארף מען זאגען אז די סיבה פארוואס די גט איז פסול ווייל מ'האט געשריבען זמן לכל אחד ואחד, הא אמר ריש לקיש זאגט דאך אז אפילו זמן אחד לכולן נמי טופס הוי, אז טאמער מ'האט געשריבען באזונדער פלוני מגרש פלונית איז דאס א באזונדערע טופס אפילו כ'שרייב זמן אחד. זאגט די גמרא יא, הני מילי ווען איז דאס געזאגט געווארן היכא דלא ערבינהו מעיקרא, ווען ער וואלט נישט געשריבן מעיקרא אנו פלוני פלוני מגרשין נשותינו פלונית ופלונית ער וואלט נאר געשריבן פלוני מגרש פלונית פלוני מגרש פלונית איז דעמאלטס הייסט עס באזונדערע טופסין און אפילו איך האב געשריבן איין זמן איז נאכאלץ באזונדערע טופסין. אבל הכא, דא רעדט זיך די סיפא פון ריש לקיש'ס ברייתא דא, פון די ברייתא כוותיה דריש לקיש רעדט זיך אזוי ווי די רישא פון די ברייתא, דערבינהו מעיקרא, אין אנפאנג האט ער געשריבען אנו פלוני פלוני מגרשין נשותינו פלונית ופלונית, נאכדעם הדר וכתב פלוני מגרש פלונית, איז וויבאלד ער האט לכתחילה מערב געווען, געשריבען א לשון כלל, איז דעמאלטס וואלט עס געווען איין לשון און די חתימה וואלט געגאנגען אויף אלע, איז דווקא אי פליג להו זמן, אין. טאמער ער איז מחלק טאקע זמן לכל אחד ואחד דאס מאכט עס אז ס'זאל הייסען באזונדערע טופסין, אי לא לא טאמער ער האט נישט געשריבען זמן לכל אחד ואחד איז דעמאלטס וואלט עס נישט געהייסען באזונדערע טופסין פארוואס וויבאלד ער האט לכתחילה געשריבען א לשון פון עירוב ער האט זיי אויסגעמישט כולנו מגרשין נשותינו.
זאגט די משנה שני גיטין שכתבן זה בצד זה דאס הייסט מ'האט איין פאפיר און מ'האט געשריבען די גיטין איינס אויף די רעכטע זייט און איינס אויף די לינקע זייט. איז שניים עדים עברים באין מתחת זה לתחת זה, עדים עברים מיינט אידן פון ארץ ישראל, וואס די דרך החסימה איז ווען מען שרייבט יוסף בן שמעון מיינט עס יוסף איז די זון און שמעון איז די טאטע, און מען האט געשריבן די חסימה פון רעכטס צו לינקס, מען האט אנגעהויבן שרייבן די ווארט יוסף אונטער די גט אויף די רעכטע זייט און עס איז נמשך געווארן ביז אונטער די לינקע זייט, איז די יוסף האט געשטאנען אונטער די רעכטע זייט און שמעון האט געשטאנען אונטער די לינקע זייט. איז שניים עדים יוונים באין מתחת זה לתחת זה. און עדים יוונים מיינט נישט קיין גויאישע עדים, עדים יוונים זאגט רש"י מיינט אידישע עדים וואס קומען פון יוון. יעצט איז דא א מחלוקת ראשונים אין די משנה, סיי אין די רישא און סיי אין די סיפא, מיר גייען דא מיט די מהלך פון רש"י. רש"י לערנט אז עדים יוונים זיי חתמ'נען אויך פון רעכטס צו לינקס, און די רמב"ם לערנט אנדערש. אבער רש"י לערנט זיי חתמ'נען אויך פון רעכטס צו לינקס, די חילוק צווישן עדים יוונים און עדים עברים איז ווען עדים עברים שרייבן יוסף בן שמעון מיינט עס יוסף איז די בן און שמעון איז די טאטע. ווען די עדים יוונים שרייבן יוסף בן שמעון איז די פשט אז יוסף איז די טאטע און שמעון איז די זון דאס הייסט ס'ליינט זיך אזוי יוסף בן די זון פון יוסף ווער איז דאס? שמעון. איז ממילא די שניים עדים יוונים זיי האבן געחתמ'ט אויכעט יוסף בן שמעון פון רעכטס צו לינקס אבער דארטן קומט אויס אז די עד'ס נאמען דהיינו שמעון שטייט אויף די לינקע זייט אונטער די גט אויף די לינקע זייט. זאגט די משנה, איז את שהעדים הראשונים נקראין עמו כשר, וועלכע גט איז א כשר'ע גט? דער גט וואס די עדים הראשונים קען מען ליינען צוזאמען מיט די גט, דאס הייסט ס'איז דא פיר שורות פון חתימות, צוויי עדים עברים, צוויי עדים יוונים, איז די ערשטע צוויי שורות פון עדים וואס זענען סמוך לגט, זיי זענען די כשר'ע, זיי זענען די עדים, די צוויי, די דריטע און די פערטע שורה פון עדים, זיי זענען נישט קיין עדים אויף די גט, די גמרא וועט שוין אויסשמועסן פארוואס נישט, און ממילא מען רעכנט זיך נאר מיט די ערשטע צוויי שורות פון חתימות. איז טאמער מען האט ערשט געשריבן עברים, קומט אויס אז יוסף בן שמעון, מען האט געשריבן פון רעכטס צו לינקס, איז די נאמען יוסף איז אונטער די גט אויף די רעכטע זייט, איז דאס א עדות אויף די רעכטע גט. טאמער מען האט געשריבן ערשט די צוויי עדים יוסף בן שמעון יוונים, קומט אויס אז די נאמען פון די עדים זענען שמעון, און די נאמען שמעון איז דאך געווען אויף די לינקע זייט, ממילא איז דאס מכשיר די לינקע גט. די גמרא וועט שוין מסביר זיין דא די גאנצע משנה. זאגט די משנה ווייטער, עד אחד עברי ועד אחד יווני, ועד אחד עברי ועד אחד יווני, באין מתחת זה לתחת זה, שניהם פסולים. דא וועלן מיר ווייטער גיין מיט די שיטה פון רש"י. ס'איז א שווערע פשט, אבער אזוי לערנט רש"י. תוס' איז מתמיה אויף דעם, תוס' האט אן אנדערע פשט. איז רשי לערנט אזוי, ס'איז געווען ערשט א עד אחד עברי, נאכדעם א יווני, נאכדעם א עברי, נאכדעם א יווני, אבער מ'האט עס געשריבען אזוי, רשי האט דא א צורה, א ציור, אויף די זייט פון די רשי, מ'קוקט אריין דא אין די ציור, וועט מען בעסער פארשטיין דא וואס רשי זאגט, עס הייסט אזוי, דער ערשטע עד איז געווען עברי און ער האט גע'חתמ'עט ראובן בן יעקב, און ער האט געשריבען פון רעכטס צו לינקס, קומט אויס זיין נאמען איז ראובן, און זיין נאמען ראובן האט ער גע'חתמ'עט אונטער די רעכטע זייט, און נאכדעם האט ער געשריבן בן יעקב קומט אויס די נאמען פון די טאטע יעקב איז אויף די לינקע זייט. די צווייטע עד איז געווען א עד יווני, אבער ער האט אנגעהויבן די חתימה פון, זיין נאמען איז געווען יוסף בן שמעון, ער האט אבער אנגעהויבן די חתימה פון די לינקע זייט, ער האט אנגעהויבן אויף די לינקע זייט, דארטן האט ער געשריבן יוסף, און אויף די נעקסטע שורה אויף די רעכטע זייט האט ער ממשיך געווען זיין נאמען בן שמעון. און וויבאלד אין יווני קומט אויס יוסף בן שמעון די בן הייסט שמעון, קומט אויס ווייטער אז די עד וואס חתמ'עט, דאס הייסט זיין נאמען איז שמעון, איז אויף די רעכטע זייט, קומט אויס אז די ערשטע עד די עברי ראובן, און די צווייטע עד יוסף בן שמעון וואס זיין נאמען איז שמעון, ביידע פון זיי חתמ'ען אויף די רעכטע גט, ווייל ביידע זייער נעמען איז אויף די רעכטע זייט. נאכדעם געקומען די דריטע עד, די עד עברי, זיין נאמען איז געווען קהת בן לוי, ער האט אנגעהויבן אויף די לינקע זייט, און נאכדעם האט ער געש דארטן האט ער געשריבן קהת און האט ממשיך געווען אין די נעקסטע שורה אויף די רעכטע זייט בן לוי קומט אויס זיין נאמען איז קהת וואו האט ער געחתמ'ט אונטער די לינקע זייט די לעצטע עד איז געווען א עברי זיין נאמען איז געווען יחצאל בן נפתלי און יחצאל איז זיין נאמען קומט אויס אז זיין נאמען ער האט געשריבן יחצאל בן נפתלי קומט אויס אז זיין נאמען איז אויף די רעכטע זייט איז די צוויי עדים קהת בן לוי מיט יחצאל בן נפתלי אנטשולדיגט, יחצאל בן נפתלי איז די איז די עד יווני קומט אויס זיין נאמען איז איז נפתלי. מען ליינט עס אזוי יחצאל בן די זון פון יחצאל דהיינו נפתלי. קומט אויס די צוויי לעצטע עדים קהת די עברי מיט יחצאל בן נפתלי די יווני וואס זיין נאמען איז נפתלי קומט אויס קהת און נפתלי האבן געחתמ'ט אויף די לינקע גט איז ממילא אין די פאל זאגט די משנה אז שניהם פסולים, ביידע גיטין זענען פסול, נאכאמאל די גמרא וועט מסביר זיין פארוואס זענען ביידע פסול. פרעגט די גמרא א קשיא דא אויף די רישא, וליתכשר האי בראובן והאי בבן יעקב עד, דאס הייסט מען גייט טאקע מיט די ערשטע צוויי שורות, די ערשטע צוויי שורות איז ראובן בן יעקב, און לאמיר זאגן ס'איז געווען שמעון בן לוי, איז זאגסטו אז וויבאלד זענען עדים עברים, און די עדים עברים איז זייער נאמען ווען עס שטייט ראובן בן יעקב און שמעון בן לוי די נאמען איז ראובן די נאמען איז שמעון און די נעמען זענען געווען אונטער די רעכטע גט ממילא דאס מכשיר די רעכטע גט, לכאורה פארוואס זאגט מען נישט אז ביידע פון זיי האבן גע'חתמ'עט אויף ביידע גיטין? ס'הייסט אין הכי נמי מ'קען נישט נוצן די דריטע און די פערטע עדים, פארוואס וועט מען באלד זען אבער דאן קען מען נוצן נאר די ערשטע צוויי, אבער פארוואס קען מען נישט זאגן אז די ערשטע צוויי עדים האבן גע'חתמ'עט צוויי מאל? ווען ער האט געשריבן ראובן בן יעקב האט ער געמיינט אזוי צו זאגן ראובן, דאס אליין איז א חתימה אויף די רעכטע גט, אונטער די רעכטע גט האט ער געשריבן ראובן, און דאס איז די עדות אויף די רעכטע גט, ער האט נאר געשריבן ראובן, און אויף די לינקע גט, דארטן האט ער זיך אונטערגע'חתמ'עט בן יעקב, דהא תנן, בן איש פלוני עד כשר מ'עט זעהן אין די נעקסטע משנה, מען קען זיך אונטער'חתמ'ען אזוי, בן איש פלוני, כ'מוז נישט שרייבן מיין נאמען, כ'קען שרייבן בן פלוני, איך שרייב די נאמען פון די פלוני, ווען איינער שרייבט בן יעקב, בן יעקב איז א חתימה, איז ממילא ווער זאגט דיר אז ס'איז געווען דא איין חתימה נאר אויף די רעכטע גט, און ער האט אנגעהויבן שרייבן זיין נאמען ראובן בן יעקב און מ'האט געמוזט ממשיך זיין בן יעקב ביז די לינקע זייט אבער בעצם האט ער נאר גע'חתמ'ט אויף די רעכטע גט, אפשר האט ער דא גע'חתמ'ט אויף צוויי גט'ן, אויף די רעכטע גט האט ער געחתמ'ט בשם פרטי אויף זיין אייגענע נאמען ראובן, און אונטער די צווייטע גט די לינקע זייט האט ער געחתמ'ט בן יעקב. די זעלבע זאך שמעון בן לוי האט געחתמ'ט אויף די רעכטע זייט שמעון, און אויף די לינקע גט האט ער געחתמ'ט בן לוי קומט אויס מען האט דא צוויי עדים אויף יעדע גט. זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין אז דאס איז די פשט דא די אפטייטש אין די חתימות. פארוואס דכתיב ראובן בן אקמא ויעקב עד אבתרא, ביז יעצט האט מען פארשטאנען אז אונטער די רעכטע זייט שטייט ראובן און אונטער די לינקע זייט שטייט בן יעקב, זאגט די גמרא דאס איז נישט געווען די מציאות, די מציאות איז געווען אז אונטער די רעכטע גט שטייט ראובן בן און אונטער די לינקע גט שטייט יעקב עד. און ממילא קען דאס נישט זיין אז ס'איז דא צוויי חתימות, איינס איז ראובן בן און נאכדעם איז יעקב עד. יעקב איז דאך זיין טאטע'ס נאמען, איז ממילא יעקב עד איז נישט קיין עדות פון ראובן, ער הייסט דאך נישט יעקב, ער הייסט דאך ראובן, ווען ער וואלט געשריבן בן יעקב פיין, דאס מיינט ראובן, אבער יעקב עד האט דאך נישט קיין פשט, איז בהכרח מוז מען עס ליינען אז. ס'איז א המשך, ראובן בן יעקב עד, און ממילא האט ער זיך נאר געחתמ'ט איין מאל, און ער האט געחתמ'ט אונטער די רעכטע זייט, די נאמען איז נמשך געווארן ביז אונטער די לינקע אבער בעצם איז דאס א חתימה אונטער די רעכטע גט. איז וועגן דעם איז נאר די גט אויף די רעכטע זייט כשר און די צווייטע גט קען נישט זיין כשר. פרעגט די גמרא, ס'זאל נאך אלץ זיין כשר, וליתכשר האי בראובן בן וליתכשר האי ביעקב עד. דהא תנן, איש פלוני עד כשר, איז ווי רשי לערנט דא אן אינטערסאנטע מהלך, רשי וויל לערנען די גמרא אזוי, אז לאמיר זאגן אז דער עברי וואס האט גע'חתמ'עט ראובן בן, האט ער גע'חתמ'עט באופן יווני, הגם ער איז א עברי, ער האט גע'חתמ'עט באופן יווני, וויאזוי אין ראובן בן, באופן יווני, וויאזוי טייטשט מען ראובן בן? ראובן בן מיינט די זון פון ראובן, איז ממילא אויפן רעכטע זייט האט ער גע'חתמ'עט ראובן בן. און ער מיינט בן ראובן, און בן ראובן האט דאך געזען פריער בן פלוני איז א חתימה. אויף די צווייטע זייט, יעקב עד איז גאר א צווייטע מענטש. קומט אויס ס'דא צוויי חתימות, יעקב עד איז גאר א צווייטע, ראובן בן איז בן ראובן ער האט געחתמ'ט אונטער די ערשטע, און יעקב עד איז א צווייטע מענטש. דתנן איש פלוני עד כשר, מען קען זיך אינטערשרייבען יעקב עד. איז די אמת איז, תוס' פרעגט דא סתם אזוי, תוס' האט נישט ליב די פשט אז ראובן בן פונקט זאל מען חושש זיין דא אז די עברי האט זיך אינטערגעחתמעט באופן יווני, הגם מ'וועט זעהן די גמרא שפעטער, די גמרא זאגט יא אזא סארט חשש. אבער דא גייט די תוס' איז מתמיה אויף דעם, און חוץ מזה תוס' פרעגט נאך א אינטערסאנטע קשיא, אז לויט רש"י, וואס האט רש"י געמוזט זאגען אז יעקב עד איז א פרעמדע, פארוואס האט ער נישט געקענט זאגען אז יעקב עד איז די זעלבע מענטש? אויף די ערשטע גט אויף די רעכטע זייט האט ער זיך אינטערגעחתמ'ט ראובן בן דאס הייסט בן ראובן. וואס איז זיין אמת'ע נאמען? ווען איינער שרייבט באופן יווני ראובן בן יעקב הייסט עס זיין נאמען איז יעקב, איז אויף די ערשטע גט האט ער געחתמ'עט ראובן בן דהייני בן ראובן, און די צווייטע גט האט ער זיך געחתמ'עט זיין נאמען יעקב. על כל פנים דאס איז די מהלך פון רש"י. ענטפערט די גמרא דלא כתב עד, דא רעדט זיך אויף די צווייטע גט ווען ס'שטייט בן ווען ס'שטייט יעקב איז נישט געשטאנען יעקב עד ס'נאר געשטאנען יעקב, ווען מ'שרייבט זיך אונטער א נאמען, פלוני אן שרייבן די ווארט עד איז דאס נישט קיין גט. ווען מען שרייבט פלוני בן פלוני דארף מען טאקע נישט שרייבן עד ווי מיר זעהן אין די נעקסטע משנה, אבער ווען מען שרייבט סתם א נאמען יעקב אן עד העלפט עס נישט און ממילא קומט אויס אזוי, אויף די ערשטע זייט איז געשריבן ראובן בן, אויפן צווייטע זייט איז געשטאנען יעקב, איז ממילא יעקב אליין האט נישט קיין תורת חתימה, איז ממילא. וועט מען שוין לערנען כפשוטו אז ראובן בן מיינט ער איז דאך געווען א עברי, מסתם האט ער געשריבן זיין נאמען כסדרן, ראובן בן יעקב, ווען מען שרייבט ראובן בן יעקב דארף מען נישט שרייבן עד, ווייל פלוני בן פלוני דארף מען נישט שרייבן עד, ממילא איז עס געווען איין חתימה, די חתימה איז געווען אונטער די ערשטע גט, ממילא דווקא די רעכטע גט איז א גט כשר. ואיבעית אימא לעולם דכתב עד, ס'קען זיין אז עס איז טאקע געשריבען ראובן בן אויף די רעכטע זייט און יעקב עד אויף די צווייטע זייט, אבער ס'רעדט זיך ודידעינן בהא חתימה דלאו דיעקב היא. וואס האט רשי געזאגט? אז ראובן בן מיינט אז בן ראובן חתמ'ט אויף די רעכטע זייט, יעקב איז גאר א צווייטע וואס חתמ'ט אויף די צווייטע זייט יעקב עד איז בלויז א צווייטע יעקב. זאגט די גמרא ניין, דידעינן בהא חתימה דלאו דיעקב היא, אונז ווייס מען דא די צוויי חתימות די ראובן בן מיט די יעקב עד איז די זעלבע כתב ס'איז די זעלבע שריפט מען ווייס דאך אז ס'איז די זעלבע מענטש מילא איז נישט שייך דא זאגן אז ס'איז א צווייטע מענטש אז ס'איז יעקב לכאורה לויט ווי תוספות פרעגט אויף רשי איז דאך וואלט מען דאך געקענט זאגען אויב אזוי אז ראובן בן איז טאקע די זעלבע שריפט, ס'איז טאקע די זעלבע מענטש, ראובן בן מיינט בן ראובן, יעקב עד מיינט ער אליין וואס זיין נאמען איז יעקב, און ער האט זיך געחתמעט אונטער ביידע. עס קען זיין דאס באדערט אפשר די מהרש"א אויך, עיין שם במהרש"א. פרעגט די גמרא אויף די תירוץ, ודילמא בשמא דאבוה חתים. ס'הייסט, וואס ענטפערסטו דא? אז מען זעהט אז די יעקב איז די זעלבע חתימה ווי די ראובן בן. יא, אפשר אפשר טאקע אזוי. איז אפשר ליינט מען אזוי. איז די גמרא מיינט דא צו פרעגן אז ווען ער געשריבן יעקב עד אויף די צווייטע גט מיינט ער ס'איז טאקע די זעלבע שריפט ווי די ערשטע, ס'איז די זעלבע מענטש, אבער דא האט ער זיך אונטערגעשריבן אונטער די טאטע'ס נאמען. איז יעקב עד זיין נאמען איז טאקע נישט יעקב, זיין נאמען איז ראובן, אבער געשריבן זיין טאטע'ס נאמען. ס'דא מענטשן וואס חתמ'ן זיך ביי די טאטע'ס נאמען. עס זעט אויס לכאורה לויט דעם יעצט לערנט די גמרא אז ראובן בן מיינט אז די ראובן בן איז די זון נישט די נישט נישט אז די נאמען איז ראובן און יעקב איז די זעלבע ראובן און דא חתמ'ט ער זיך על שם די טאטע זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין חשש ווייל לא שביק איניש שמיה וחתים שמא דאבוה עס איז נישט מסתבר עס איז נישט שכיח א מענטש זאל אפלאזן זיין נאמען און זיך אונטער חתמ'ן מיט די נאמען פון די טאטע פרעגט די גמרא, אפשר איז דאס טאקע אינגאנצן ראובן, ער האט גע'חתמ'עט צוויי מאל, נאר ודילמא סימנא שוויה, נישט ער האט גע'חתמ'עט זיין נאמען, ער האט זיך גע'חתמ'עט אלס די טאטע'ס נאמען, ער האט זיך גע'חתמ'עט אלס זיין נאמען, אבער ס'דא מענטשן וואס ווען זיי חתמ'נען די נאמען, שרייבט מען נישט אונטער די נאמען, נאר מ'שרייבט א סימן, למשל, דהא רב צייר כוורא, ווען רב האט אונטערגע'חתמ'עט א שטר, פלעגט ער מאכן א ציור פון א פיש, דאס איז געווען זיין חתימה, אזוי ווי מען האט היינט ווען מענטשן מאכן חתימות, ס'זעט נישט אויס דווקא ווי זייער נאמען, ס'איז אזא סקריבל, איז ממילא ער האט מצייר געווען א כוורא, רבי חנינא חרותא, רבי חנינא האט פלעגט מאכן א צורה פון א פון א ענף פון א דעקל בוים, רב חסדא פלעגט זיך אונטערשרייבן מיט א סמך, רב הושעיא מיט א עין, רבה בר רב הונא צייר מכותא די שטאנג פון א שיף די נס וואס דארטן הענגט די פאן פון די די די סעיל פון די שיף, על כל פנים מען זעט אז ס'איז דא א מציאות אז מענטשן חתמ'ן זיך נישט מיט א נאמען נאר מיט א צורה, איז דא אויך די זון ראובן האט זיך אונטערגעחתמ'ט אויף די רעכטע גט האט ער זיך אונטערגעחתמ'ט ראובן, אויפן לינקע גט האט ער זיך געחתמ'ט מיט א צורה, די צורה וואס ער פלעגט נוצן איז געווען די טאטע'ס חתימה, און לעולם איז דאס איין. זאגט די גמרא לא חציף איניש לשוויה לשמא דאבוה סימנא, ס'איז א חציפות אין כיבוד אב צו שרייבן א טאטע'ס נאמען און דאס נוצן פאר א ציור. פיין, איז עד כאן האט מען מיישב געווען. פרעגט אבער די גמרא יעצט אז אין די פאל פון די רישא, אונז האבן דאך אנגענומען די גאנצע צייט אז נאר איינער פון די גיטין איז כשר, ווייל נאר די ערשטע צוויי חתימות באלאנגען צו די גט און די לעצטע צוויי חתימות זענען נישט מכשיר די גט, פארוואס נישט? וליתכשר האי בשני עדים עברים וליתכשר האי בשני עדים יוונים. וואס איז די פראבלעם דא? למעשה האט מען דא פיר חתימות, צוויי פון זיי די נאמען איז אויף די רעכטע זייט, צוויי פון זיי די נאמען איז אויף די לינקע זייט, זאל מען דא האבן חתימות אויף ביידע גיטין. וועסט מיר זאגן אז מ'קען נישט נוצן אן עדי יוונית אויף א גט וואס איז עברית, דאס איז נישט קיין פראבלעם, דתנן, גט שכתבו עברית די נעקסטע משנה שטייט קלאר גט שכתבו עברית ואיידער יוונית, אדער די גט איז געשריבן יוונית ואיידער עברית, כשר. איז וואס איז די פראבלעם מ'קען נישט נוצן דא די צוויי אונטערשטע עדים? זאגט די גמרא וכי תימא כיוון דמופלג בשני שיטין, לא, ס'דא א הלכה אז טאמער עדים האבן גע'חתמ'עט א גט, און צווישן די כתיבת הגט און די חתימה איז דא ליידיגע צוויי שורות, פסל'ט עס די גט. די לשון הגמרא איז אז הרחיק את העדים מן הכתב שני שיטין איז פסול. איז ממילא קומט אויס וויבאלד די צוויי אונטערשטע עדים איז דא א הפסק פון צוויי שורות פון זייער נעמען ביז די כתב הגט פסל'ט עס די גט. זאגט די גמרא וכי תימא כיון דמופלג בשני שיטין לא אז דאס איז די פראבלעם דאס איז נישט קיין פראבלעם ווייל דאס איז נאר א פראבלעם ווען ס'איז דא אויר הפסק צווישן די גט און זייער חתימה והאמר חזקיה מלאהו בקרובים כשר חזקיה זאגט טאמער מ'האט געשריבן א גט און די עדים האט געחתמעט נאך צוויי שורות אוועק פון די כתב פון די גט איז די סופר געגאנגען האט אנגעפילט די אויר מיט חתימות פון קרובים און די הלכה איז די גט איז כשר פארוואס זאגט רש"י דלא קפדינן די פסול פון הרחקת העדים מן הכתב שני שיטין לא קפדינן אלא אאוירא ס'איז נאר א פסול ווען ס'איז דא אויר ס'איז ליידיגע פלאץ צווישן די גט און די חתימות איז א פראבלעם, אבער טאמער מ'פילט אן די ליידיגע פלאץ מיט אנדערע זאכן, אפילו עס איז חתימת קרובים וואס האט נישט קיין תורת חתימה, איז שוין נישט קיין פראבלעם. זאגט רש"י אינטערעסאנטע זאך, ואל תתמה, זאלסט נישט מתמיה זיין, היתכן, אויר פסל'ט און טאמער עס איז אנגעפילט פסל'ט נישט, זאגט רש"י מ'טרעפט אזא מושג אין הלכות סוכה, שאויר פוסל בשלושה בסוכה, אבער סכך פסול פסל'ט נאר בארבעה, זעהט מען, אז ס'איז ערגער אויר ווי א דבר פסול איז דא אויכעט, אויר איז א פראבלעם, אבער טאמער מ'פילט עס אן מיט עדים פסולים איז נישט קיין פראבלעם, איז ממילא מיינט די גמרא צו פרעגן דא אז ס'איז נישט דא קיין הפסק אויר פון די גט ביז די דריטע און פערטע חתימה, ווייל אינצווישן האבן געחתמ'ט די די שני די שני עדים עברים. ממילא איז נישט דא קיין הפסק אבער זאל מען קענען ניצן די שניי די די דריטע און די פערטע עד. זאגט די גמרא ביסט גערעכט הא תני זעירי שניהם כשרים זעירי פסק'נט טאקע אזוי זעירי זאגט אין די פאל פון די רישא זענען ביידע גיטין כשרים. איי למעשה אונזער תנא זאגט נישט אזוי אונזער תנא זאגט נאר די גט וואס די ערשטע צוויי עדים חתמ'ן אונטער נאר יענע גט איז כשר זאגט די גמרא ותנא דידן האט חושש געווען דילמא גונדלית חתום איז רש"י מסביר, גונדלית מיינט מ'איז חושש אז פונקט דא די צוויי עדים יוונים וואס נארמאל ווען זיי שרייבען יוסף בן שמעון מיינט עס אז זייער נאמען איז שמעון איז די גט ווי ס'שטייט אונטער דעם שמעון דאס הייסט די לינקע גט דאס וואלט געווען די גט וואס זיי זענען חותם אונז האבען מורא אז די עדים יוונים פונקט האבען זיך היינט דערמאנט צו חתמ'נען באופן עברי און און מילא זייער נאמען איז באמת געווען יוסף און זיי האבן זיך אונטערגעחתמ'ט יוסף בן שמעון, האבן זיי זיך אונטערגעחתמ'ט ווי אן עברי, אז יוסף די זון פון שמעון. אויב אזוי קומט אויס כולהו אחד הוא דחתימי, קומט אויס אין אזא פאל אז די אלע פיר עדים האבן געחתמ'ט אונטער איין גט, קומט אויס וועסטו האבן דא נאר איין גט מיט פיר חתימות און די אנדערע גט אן גארנישט, איז מילא די ערשטע צוויי עדים עברים דארטן ווי זייער. ווי זייער חתימה איז א חתימה, למשל זיי האבן געשריבן יוסף בן שמעון, איז די די נאמען יוסף און זיי האבן אונטערגעחתמ'ט אונטער די ערשטע גט, איז די ערשטע גט כשר. די צוויי לעצטע קען מען נישט מכשיר זיין ווייל ס'קען זיין זיי האבן אויך געחתמ'ט באופן עברי, קומט אויס אז יוסף בן שמעון ביי די דריטע און די פערטע מיינט אז די נאמען איז געווען יוסף, האסטו פיר חתימות אויף איין גט, וועגן דעם האט מען גע'פסל'ט די אנדערע גט. און לכאורה אויב מ'איז חושש אז די יוונים האבן גע'חתמ'ט אזוי ווי עברים, אפשר זאל מען חושש זיין אז די ערשטע צוויי עדים די עברים האבן גע'חתמ'ט ווי יוונים, און אפשר האבן זיי גאר גע'חתמ'ט אויף די לינקע גט, איז אין רש"י זעהט מען קלאר אז דאס איז נישט קיין חשש, רש"י'ס לשון איז אז די צוויי לעצטע עדים האבן גע'חתמ'ט גונדלית שלא כמנהגם אלא כדרך העברים חתמו, וויבאלד זיי זענען די דריטע און די פערטע האבן זיי שוין נאכגעמאכט די ערשטע צוויי, וויבאלד זיי האבן געזעהן אז די ערשטע צוויי זענען עברים, האבן זיי זיך געוואלט נוהג זיין אזוי ווי די ערשטע צוויי איז מילא די חשש פון גונדלית איז דווקא אויף די לעצטע פאר עדים אז מען האט מורא זיי זענען נאכגעגאנגען די דרך פון די ערשטע אבער סתם אזוי חושש זיין אז די ערשטע האבן געשריבן פארקערט פון די נארמאלע סדר דאס איז נישט קיין חשש. די לשון פון גונדלית זאגט רש"י האט געפונען אין תשובת הגאונים אז א מענטש וואס איז משתמש מיט די לינקע האנט רופט מען אים א גינדעלע פארוואס ווייל ער איז משנה פון די נארמאלע וועג, איז דאס מיינט די לשון גינדעלע מיינט איינער וואס איז משנה פון נארמאל, נארמאל א עד יווני ווען ער חתמ'ט יוסף בן שמעון איז זיין נאמען שמעון, דא האט ער זיך געחתמ'ט יוסף בן שמעון זיין נאמען איז יוסף. ממילא פארשטייט מען פארוואס די משנה זאגט אז נאר איין גט איז כשר. ס'איז געשטאנען די לעצטע פאל פון די משנה עד אחד עברי ועד אחד יווני, און נאכדעם נאכאמאל עד אחד עברי ועד אחד יווני, אין די משנה איז געשטאנען אז ביידע גיטין זענען פסול.

אז אין די פאל ביידע גיטין זענען כשר, איי וואס איז פשט אין תנא דידן? תנא דידן, דילמא גונדלית חתים ותלתא אחד וחד אחד, מען האט מורא אז קען זיין איינע פון די עדים יוונים, ס'איז דאך געווען עברי יווני עברי יווני, איז קען זיין אז איינע פון די עדים יוונים וואס זיי חתמ'נען צווייטן, זיי חתמ'נען די צווייטע פון א פאר, איז מען האט דאך געזאגט פריער אז ווען א צווייטער חתמ'ט קען זיין ער מאכט נאך די ערשטע, איז קען זיין איינער פון די עדים יוונים האט געחתמ'ט אויף א פארקערטע אופן, ער האט געחתמ'ט ווי אן עברי, איז למשל לאמיר גיין דא אין די ציור וואס רש"י ברענגט אראפ דא אין די משנה, די ערשטע עד האט געחתמ'ט ראובן בן יעקב, ער האט געשריבן זיין נאמען ראובן אויף די רעכטע זייט ממילא ער איז א חותם אויף די רעכטע גט, נאכדעם יוסף בן שמעון ער האט אנגעהויבן די נאמען יוסף אויף די לינקע זייט, און ער האט געענדיגט בן שמעון אויף די רעכטע זייט, און וויבאלד ער איז געווען א יווני, קומט אויס שמעון איז זיין עכטע נאמען, איז ממילא קומט אויס אז די צווייטע עד האט אויך גע'חתמ'עט זיין נאמען אויף די רעכטע גט, ווייל ווייל בן שמעון מיינט, ווען יוסף בן שמעון, יוסף איז די טאטע, און שמעון איז די זון, איז קומט אויס אז. זיין נאמען שמעון איז אונטער די רעכטע גט, האט מען דא ראובן און שמעון וואס חתמ'נען אויף די רעכטע גט, לאמיר חושש זיין אז דער יוסף בן שמעון האט געחתמ'ט אזוי ווי אן עברי, ממילא זיין נאמען איז עכט יוסף, קומט אויס ער האט געחתמ'ט אויף די לינקע גט. אויב אזוי וועט אויסקומען אז אויף די רעכטע זייט האט מען סך הכל איין עד, ראובן איז דער איינציגער וואס האט געחתמ'ט אויף די רעכטע גט, וועט מען האבן דריי עדים אויף די לינקע גט, און איין עד אויף די רעכטע גט, ממילא די רעכטע גט קען נישט זיין כשר. אדער זאל מען חושש זיין אז קען זיין די לעצטע עד, די צווייטע עד יווני וואס איז די לעצטע עד, ער האט גע'חתמ'עט ווי אן עברי, איז ווען ער האט זיך אונטערגעשריבן יחצאל בן נפתלי, לכתחילה האט מען פארשטאנען אז נפתלי איז זיין נאמען, און ממילא ער איז געווען איינער וואס האט גע'חתמ'עט. אויף די לינקע גט, יעצט זאל מען חושש זיין אז ער האט משנה געווען און ער האט אונטערגע'חתמ'ט ווי אן עברי, און ממילא באמת זיין נאמען איז יחצאל, קומט אויס אויף די לינקע גט איז נאר דא איין עד, איז וועגן דעם האט מען געמוזט פסל'ען ביידע גיטין. זאגט די גמרא נאכאמאל, תנא דידן דילמא גונדלית חתים, איינע פון די עדים יוונים האבן געחתמעט פארקערט אזוי ווי אן עברי, קומט אויס איז תלתא אחד וחד אחד, איין גט האט דריי חתימות איין גט האט איין חתימה ממילא מוז מען פסל'ן די גט וואס האט איין חתימה. זאגט די משנה, שייר מקצת הגט וכתבו בדף השני, מ'האט געשריבן די גט, עס איז געווען איין פאפיר און מען האט געשריבן, מען האט אנגעהויבן שרייבן איין קאלום אויף די רעכטע זייט, און מען האט ממשיך געווען אויף די צווייטע זייט, אויף די לינקע זייט פון די גט, נאך א קאלום האט מען ממשיך געווען די סוף פון די גט, והעדים מלמטה, די עדים האבן געחתמ'ט אויף די לינקע זייט אונטער די חלק וואס מען האט געשריבן אויף די לינקע זייט, כשר, הגם ס'איז נישט געחתמ'ט אונטער די גאנצע גט, נאר געחתמ'ט אונטער די לינקע זייט, איז דאס כשר. יעצט גייט מען צוריק צו א נארמאלע גט וואס מען האט געשריבן כסדר איין קאלום די גאנצע גט. איז חתמו עדים בראש הדף, נעמליך עדים מוזן חתמ'ען אונטער די גט, טאמער די עדים האבן געחתמ'ט בראש הדף, די ערשטע שורה איז דא די חתימת עדים און נאכדעם דא די כתיבת הגט, אדער מן הצד, עס הייסט אויף די גליון פון די גט, אויף די רעכטע גליון, אויף די לינקע גליון, או מאחוריו, בגט פשוט, ביי א גט מקושר חתמעט מען פון מאחוריו, ביי א גט פשוט האבן עדים דא געחתמ'ט מאחוריו, אין די אלע דריי ציורים איז פסול ווייל א חתימה מוז זיין אונטער די כתב פון די גט. נאך א פאל וואס האט מען געשריבן דא די נעקסטע דריי פעלער פון די משנה רעדט זיך מ'האט געשריבן דריי מ'האט געשריבן צוויי גיטין אויף א פאפיר נישט זייט ביי זייט ווי די ערשטע מ'האט נישט געשריבן פון איין זייט אין די אנדערע זייט ווי די פריערדיגע משנה נאר מ'האט געשריבן איינס העכער פון די צווייטע אבער נישט כשורה ווי מ'ליינט עס פון אויבן ביז אונטען נאר הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה. ווען מען קוקט אויף די פאפיר זענען ביידע גיטין געשריבן פונקט פאר זענען ביידע גיטין געשריבן פארקערט אפסייד דאון דאס הייסט די די ראש פון ביידע גיטין זענען געווען צוזאמען אין די מיטן פון די פאפיר און מען מוז איבערדרייען די פאפיר צו קענען צו קענען ליינען די צווייטע גט, דאס הייסט אין די מיטן פון די גט איז געווען די ראש פון ביידע גיטין און עס איז געגאנגען פון די מיטן ביז ארויף און פון די מיטן ביז אראפ איז הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה והעדים באמצע און אינצווישן די צוויי ראשים פון די גט איז געווען די חתימה פון די עדים שניהם פסולין איז בכהאי גוונא זענען ביידע גיטין פסול ווייל די חתימה ליינט זיך נישט מיט קיין איינע פון זיי אדער איז דאס למעלה פון איינע פון זיי. אדער אדער איז העכער פון די אנדערע, ממילא בכהאי גוונא זענען זיי ביידע פסול. סופו של זה בצד סופו של זה, דא האט מען געשריבן ווען ווען מען האלט די פאפיר לאמיר זאגן די די אויבערשטע גט איז ווען מען קוקט אויף די פאפיר מען האלט עס אין פראנט פון די אויגן קען מען עס ליינען למעלה למטה, און נאכדעם די אונטערשטע געווען געשריבן פארקערט קומט אויס די צוויי סופים פון די גט, איז איז זה בצד זה, והעדים באמצע, איז דעמאלטס את שהעדים נקראין עמו כשר, ס'הייסט לאמיר זאגן די אויבערשטע גט האט אונטער דעם א חתימת עדים, איז די אויבערשטע גט איז גוט, ווייל ס'ליינט זיך כסדרן, ס'איז דא א כתב הגט און נאכדעם איז דא די חתימה פון די עדים, אבער די אונטערשטע גט קומט אויס אז ער האט געשריבן פארקערט, און די עדים זענען טאקע אויף די אונטערשטע חלק פון די גט, אבער עס ליינט זיך נישט צוזאמען מיט די גט, ס'איז דאך געשריבן פארקערט, רש"י'ס לשון איז, ש די וועלכע גט איז דא חתימת עדים, יענע גט שגג חתימת העדים כלפיו, כדרך החתום כשר, די גט וואס די אויבערשטע חלק פון די חתימה איז אונטער די כתב, יענע גט איז כשר. ראשו של זה בצד סופו של זה. והעדים באמצע איז די פאל איז נארמאל, מ'האט געשריבן צוויי גיטין איינס העכער פון די צווייטע, כסדרן, מ'האט געשריבן ערשט איין גט, און נאכדעם ביי די סוף האט מען אנגעהויבן די נעקסטע גט, קומט אויס אז די ראשו פון די צווייטע גט איז בצד סופו פון די ערשטע גט, והעדים באמצע, את שהעדים נקרין בסופו, כשר, דארטן ווי די עדים זענען בסוף א גט, דאס הייסט די אויבערשטע גט וואלט געווען כשר. יעצט זאגט די משנה נאך א דין וואס מ'האט אראפגעברענגט פריער, גט שכתבו עברית, מ'האט געשריבן די גט בלשון עברית ועדיו יוונית, און די עדים האט זיך גע'חתמ'עט באופן יווני, אדער יוונית ועדיו עברית, אדער עד אחד עברי ועד אחד יווני, איין פאר עדים, איינס האט זיך גע'חתמ'ט באופן עברית איינס באופן יווני, ס'איז נישט קיין שום פראבלעם, אדער כתב סופר ועד, ס'איז נאר געווען איין עד, און כתב סופר, מ'האט געזען פריער אין די גמרא, די גמרא וועט אויסשמועסן צו דאס מיינט כתב סופר צו חתם סופר. אין די אלע פעלער כשר, ס'איז א גוטע חתימה. יעצט רעדט מען דא די וויאזוי אן עד חתמ'ט זיך, טאמער ער שרייבט איש פלוני עד, כשר, הגם ער האט נישט געשריבן די טאטע'ס נאמען, ער זאגט איש פלוני עד, כשר, בן איש פלוני עד, כשר, הגם ער האט נישט געשריבן זיין פערזענליכע נאמען, ער האט זיך נאר געחתמ'ט בן פלוני אבער האט געשריבן בן פלוני עד, כשר, ווען ער שרייבט איש פלוני בן איש פלוני, דעמאלטס אפילו לא כתב עד איז אויך כשר, פלוני בן פלוני איז שוין א גאנצע חתימה. וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושים, די ערליכע אידן אין ירושלים זאגט רש"י וואס זיי פלעגן נוהג זיין צו שרייבן א לשון קצר, זיי האבן נישט געשריבן די ווארט עד, זיי האבן נאר אונטערגעחתמעט פלוני בן פלוני, און דאס אליין איז געווען א חתימה. די לעצטע דין זאגט די משנה כתב חניכתו וחניכתה כשר, דאס הייסט נארמאל שרייבט מען פלוני בן פלוני, אנשטאט צו שרייבן בן פלוני האט ער געשריבן פלוני און געשריבן די נאמען פון די משפחה, חניכתו איז א לשון פון כינוי. אזוי ווי היינט אונז האבן א משפחה נאמען האט ער געשריבן די ערשטע נאמען און אנשטאט שרייבן בן פלוני האט ער אונטערגעשריבן די ערשטע נאמען מיט די לעצטע נאמען די משפחה נאמען דאס איז אויך כשר.